כ'גיי ענק דערציילן א מעשה וואס כ'האב געהאט, כ'האב אליין בייגעוואוינט, כ'האב געגאנגען קוקן א מקווה, איינע פון די גרעסטע אידישע מקווה'ס וואס מ'נוצט אין אמעריקע, עס הייסט אין ניו יארק, פון די גרעסטע מקווה'ס, קיצור, דער רב זאגט מיר כ'זאל בודק זיין די מקווה, זאג איך אים פיין, איך זאג דעם רב, ער האט א זריעה מקווה נאר מיט'ן חזון איש, שטעל דיר פאר, כ'האב נאכנישט געזען אזא מקווה אין מיין לעבן. מאיר פאוזן האט מיר געזאגט ער גייט דא ארום קוקן הונדערטער מקווה'ס, ער וואוינט אין בראכפעלד לעבן אין קרית ספר, זאגט ער אלע מקווה'ס איז געבויעט נישט ווי די חזון איש ווייל קיינער פארלאזט זיך נישט אויף א מקווה פון זריעה אליינס. ער זאגט ס'איז דאך דא איין מקווה וואס די פרומע האבן געוואלט נאר חזון איש און ס'איז ליידיג, ס'איז נישט דא איין פרוי וואס וועט עס נוצן. ווייל ס'איז זייער שווער זיך צו פארלאזן אז מען האט אויסגעטריקנט מיט אנדערע זאכן. איז דערצייל איך דיר א מעשה. די מקווה איז געבויט געווארן אסאך יארן צוריק, מען האט עס געבויט על פי הוראות פונעם חזון איש, דאס טאר איך דיר נישט זאגן, אין אמעריקע, איך הער זאגן דער רב וואס האט עס געבויעט איז געקומען צו פארן ביז ארץ ישראל און די חזון איש האט אים געמאכט ציורים און האט עס געבויעט. שוין, ויהי היום, זאגט מיר דער רב קום זיי בודק די מקווה, זאג איך פיין איך בין מסכים, איך גיי אריין, איך גיי עס בודק זיין, און שטעל דיר פאר, דער רב זאגט מיר איך וועל זאגן דעם דעם רוסישן דער וואס ער נעמט קער איז א איד, אז ער זאל דיך אריינלאזן, זאג איך אים אויב מ'זאגט אים ער זאל מיך אריינלאזן, דעמאלטס קען איך עס נישט בודק זיין, ווייל איך האב געוואוסט ס'איז דא א זריעה, ס'האט נישט נאך א בור, איך האב געוואלט זען וויאזוי ער פירט עס, איך האב געוואלט זען, זאג איך אים זאג אים גארנישט.

איך דריי מיך דארט ארום און איך קוק. פאר צוואנציג דאלער קענסטו אלעס ערלעדיגן. איך דריי מיך ארויף און אראפ און איך נעם א שאוער און איך קום און איך מאך. כ'האב געוואלט זען וויאזוי ער נעמט ארויס די וואסער פון מקווה וויאזוי ער פילט עס אן. און איך זעה ער נעמט ארויס די וואסער און ער גייט אראפ ער טריקנט עס אויס. וואס מען האט אים געזאגט האט ער גוט געטוען. הער א מעשה. נאכדעם זעה איך ער נעמט פון די טאנק פון די הייס וואסער. און ער גיסט אריין פון די טא. ניין, קודם זעה איך, יא, ער נעמט פון די טאנק פון די הייסע וואסער און ער גיסט אריין וואסער אין מקווה און פילט עס אן ביז א געוויסע גובה. יעצט, ער געדארפט נעמס נעמען פונעם בור זריעה און אריינגיסן קודם ביז א געוויסע גובה, און נאכדעם קען ער צוגיסן הייסע וואסער, האט ער עס געטון פארקערט. און איך זעה ווי ער טוט עס, און איך פרעג אים וואס טוסטו אזוי, איז ער מיר מסביר, הייס וואסער. שוין, איך קאל אפ דעם רב. שוין, קום אריבער אין מקווה, ס'איז דא א צרה. קיצור, און דער רב פרעגט אים, וויאזוי טוסטו? זאגט ער, איך לייג קודם אריין די הייסע וואסער. פרעגט ער דעם, פרעגט דער רב אים, האב איך דיר דען נישט געזאגט אז דו זאלסט קודם אריינלייגן די קאלטע וואסער און נאכדעם זאלסטו אריינלייגן די הייסע וואסער? זאגט ער, רבי, איך וויל דיך פרעגן, דו טרינקסט קאווע? זאגט ער יא. צו וואס לייגסטו קודם די קאלטע מילך צו צו די הייסע וואסער? זאגט ער איך לייג קודם די הייסע וואסער נאכדעם לייג איך אריין די קאווע. פרעגט ער פארוואס טוסטו עס אזוי פארוואס לייגסטו נישט קודם זאגט ער זאגט ער ווייל טאמער ס'עט זיין נישט גענוג הייס די וואסער איז נישט אייביג די זעלבע טעמפרעטור קען איך נאך צולייגן אביסעלע מילך אדער מער מילך. זאגט ער רבי זאלסט וויסן יעדע נאכט קאלט זיך אפ די מקווה יעדע נאכט די מקווה איז קאלט כ'האב געקלערט וואס איך גיי משוגע מאכן פרויען אין א קאלטע מקווה, איך פלעג אריינלייגן קודם די קאלטע וואסער און אויב די בוילער האט נישט ארויסגעגעבן גענוג חימום איז עס געווען היי איז געווען קאלט, וואס מאך איך איך האב אן אנדערע מעטאד איך לייג קודם אריין הייס וואסער ביז כמעט ארויף נאכדעם לייג איך צו אביסל קאלט און ביז די פרויען קומען איז עס א מחיה. די מקווה האט אנגעהאלטן שבע שנים זיבן גאנצע יאר איז די מקווה געווען מקויים.

געווען. געווען אויף אן עם.
האט ער געטענה'ט איך קען נישט איבערדרייען די שטאט. נאכאמאל, דאס איז דער זעלבער נודע ביהודה, און איך ברענג אלע דריי מעשות אין מיין ספר, דערויף. ווי? דא איז זיכער געווען, איך אליין געדענק איך האב אסאך מאל געמוזט אוועקגיין אין. איך האב געמוזט אסאך מאל אוועקגיין אינמיטן טאג פון דארטן, ווען איך האב געארבעט דארט, איך האב איבערגעפיקסט אלעס, איך האב צוגעלייגט א באראשוקע. איך געדענק איך האב געמוזט אסאך מאל אוועק גיין ווייל ס'איז געקומען א בית דין און מ'האט גע'טובל'ט גרים מיט גיורת'ן. ניין, זיי ער האט נישט געוואוסט פון דעם, אבער הער אויף וואס ער האט זיך פארלאזט. ער האט זיך פארלאזט אויפן בית יוסף וואס די בית יוסף האלט אז. יא אבער וויאזוי דארפסטו אזוי ארבעטן דיין חיבה טובה דען? נאך א זאך, וואס האלט אז המשכה בצינור איז גוט. אבער דיין חיבה טובה נאכדעם, המשכה אליין איז נישט גענוג.
כדי לויפסט דורך פאר א ציבור. האט ער געטענה'ט אז ס'איז אפילו שווער איך זאג גארנישט. איך דערצייל דיר א מעשה, איך האב דאך עס מיטגעלעבט. סאו ווי קיצור דאס איז דאס איז דער ענין פון זריעה זריעה איז זייער האקל זאך נאר איז א גרויסע פוסק קענסט אים נישט אוועק מאכן קענסט אים נישט אוועק מאכן איך זאג נישט ווער דער פוסק איז ברוך השם ער לעבט און ער איז שטארק ווילסט ווילסט דו ווילסט וויסן ווער ער איז אז דו ווילסט וועל איך דיר זאגן איך איך שעם מיך דיר נישט צו זאגן ער הייסט רבי דוד פיינשטיין קענסט אים אוועק מאכן אזוי קענסט נישט. קענסט נישט, ער פסק'נט די שווערסטע שאלות איבער די גאנצע וועלט אין אמעריקע. יעצט דער ר' דוד, דער ר' דוד, הער א מעשה, דער ר' דוד האט מיר פארציילט דעמאלטס איך האב איבערגעבויעט די מקווה, האט ער מיר פארציילט א מעשה, א מעשה וואס ער האט מיר אליין פארציילט. וואס? יא, א זון פון ר' משה, ער פסק'נט די שווערסטע שאלות. ער האט מיר געזאגט דעמאלטס אזוי, ער האט מיר געזאגט. איך וויל דיר מסביר זיין, אוואדי זעהט אויס האט געהאט צופיל פראבלעמען, ער האט נאר איינס ליב.
וואס? סא, בקיצור, די מעשה איז אזוי, הרב בלוט האט מיר אמאל פארציילט, ווען כ'בין געפארן אויף רוסלאנד, זאגט ער ברענג מיר, ס'איז דא א שטאט, איך וועל באלד דערמאנען דעם נאמען, ס'איז דא אסאך תשובות פון ר' משה פון יענע שטאט, וויאזוי? ניין. זאגט ער ברענג מיר א בילד פון יענע מקווה, כ'זאל אים ברענגען א בילד? האב איך אים געפרעגט פארוואס דארפסטו עס האבן? דערציילט ער מיר א מעשה אזוי אז עס איז געווען אין יענע שטאט, ס'איז אין ר' משה תשובות, איז דא אסאך תשובות פון דארט, קיצור מען האט אריינגעשטעלט ר' משה'ן אויף האוז ארעסט, וואס הייסט האוז ארעסט? האוז ארעסט הייסט אז ער האט נישט געטארט ארויסגיין פון שטוב. רבנים האט מען נישט געשיקט אויף סיביר. קיצור האט מען אים געפרעגט ר' דוד'ן האט האט מען געפרעגט איז בקיצור איז ר' משה געגאנגען אמאל ביינאכט און ער באצאלט כאבאר וואס הייסט כאבאר כ'האב דיר שוין געזאגט כאבאר מיינט מען געט שוחד יעדער נעמט שוחד ס'איז געווען א גרויסער צדיק האט געזאגט אז א גוי מוז נעמען אדער נעמט ער שוחד אדער נעמט ער איין א מיתה משונה שייע'לע קערעסטירער אדער נעמט ער שוחד אדער א מיתה משונה. קיצר, איז געווען דארטן א סווימינג פול, וואס הייסט א בריכת שחייה א סווימינג פול? שוין געהערט פון א סווימינג פול האסטו שוין געהערט יא? פארוואס מאכט מען עס שיף? ווייל איינער קען נאר גיין ביז אהער איינער ביז אהער דאס איז די גובה המים, א מקווה טאר מען נישט אזוי מאכן ווייל ס'איז קטפרס, כ'האב געטראפן אמאל א מקווה ס'איז אזוי געווען געמאכט האבן עס איבער געמאכט, און זאל איך דיר זאגן איז געגאנגען ר' משה האט באצאלט פארן גוי כאבאר און דא אריין געגראבן זעהסט אזוי. און ער געעפֿנט דאָ אַ לאָך, אַ גרעסער לאָך, און דאָס אָנגעפֿילט מיט שנײ, שנײ, נישט קרח מלאכותי, באַט פֿון הימל, און ער האָט דאָס אָנ צוגעמאַכט אַזױ, און געבעטן דעם גױ, אַז ער זאָל מאַכן דאָ אַ לאָך, נישט כּשפֿופֿרת-הנוד, נאָר האָט אים געבעטן, ער זאָל מאַכן אַ לאָך די קלענסטע, װאָס ער קען. ער האט אפילו נישט געוואלט ס'זאל זיין פינף די קלענסטע וואס ער קען. א דריל, א דינע דריל, פארוואס די גוים זאלן עס נישט דערקענען. און ער האט אויסגעגראבן און ער האט געמאכט דא א קופסא און ער האט פארמאכט און געבעטן א לאך. בקיצור, און ער האט. ווי אזוי האט ער געמיינט די שלג? זאל ער זיך קיינער. געהאט. רוסיא! רוסיא! ער האט געהאט מענטשן וואס האבן אים צוגעהאלפן, ער האט געהאט לעכעריגע כלים, איך האב שוין אויך געמאכט אזעלכע מקוואות, איך זעה מיינע פיקטשערס, איך האב שוין געמאכט אויף צוויי פלעצער אזעלכע מקוואות, אמאל מוז מען עס מאכן, האב איך עס געמאכט מיט קרח מלאכותי. למעשה איז געווען אזוי, הער א מעשה, די גאנצע שטאט האט געוואוסט אז מען קען נוצן דעם סווימינג פול, די בריכת שחייה איז כשר פאר א מקווה,

איז איינמאל ווען ער איז עלטער געווארן האב איך געפרעגט מיין טאטן, ס'איז שוין געווען אין אמעריקע? טאטע איך פארשטיי נישט, פאר די גאנצע שטאט איז עס געווען מותר נאר פאר דיר איז עס געווען אסור? מיט וואס ביסטו מער פון די גאנצע שטאט? וואס? האט ער געזאגט. אין אמת וואלט איך עס אויך גענוצט, עס איז געווען כשר פאר די שטאט, עס איז געווען כשר ווען עס ער האט געמיינט קען זיין ווייל עס איז געווען ברשות של נכרי, צו וועגן די אלע זאכן ווייסטו עס איז דא כמה הלכות, האט ער געזאגט נאר זיי וועלן וויסן אז יעדער איד, יעדע פרוי קען ווערן שוואנגער אן א מקווה, טאמער מיין פרוי איז מעוברת איז זיכער אז דא איז דא א מקווה אין שטאט, וועלן זיי גיין זוכן ווי די מקווה איז. אזוי האט ער מיר פארציילט. ממילא האט ער געוואוסט ער מוז דאס טון פאר כלל ישראל. זאגט ער אבער אלץ כשרות, איך וואלט נישט מהדר געווען מער ווי פאר אן אנדערן. וואס קטפרס? דא נישט. ניין, וואס הייסט קטפרס? ס'איז זייער לאנג. ס'איז אזוי ווי דער בית יוסף פרעגט וויאזוי קען מען זיך טובל'ן? נו, עס איז דאך זייער ווייט. איז וואס ענטפערט דער בית יוסף? ווייל דאס ביסל פלאץ. ס'אנדערש, דא איז זייער ווייט, די די מענטש איז אזוי גרויס און די שטיקל פלאץ איז נישט קיין קטפרס, דאס האט ער מיר פארציילט, דאס האט ער מיר פארציילט, ער זאגט מיר אז ס'איז געווען אפילו א מדובר אז מ'זאל ארויפשרייבן אויף זיין מאמע'ן הפרושה, ווייל ווייל זי ליגט דא אין ארץ ישראל, האט מען געוואלט אויף די מצבה, האט ר' דוד געזאגט איך האב נישט געלאזט, ווייל אזאלעכע זאכן איז נמסר נאר איש מפי איש, נישט א זאך וואס די גאס ווייסט פון דעם.

צנורות איז די שווערסטע זאך מ'זאל האבן כשר'ע צנורות. יעצט איך, איך זאג אייביג, כ'בוי פאר א איד א מקווה פאר א רב, זאג איך, לאמיר דיר זאגן, כ'האב צוויי וועגן, אדער דארף איך דורכלערנען די סוגיא פון צינור שחקקו ולבסוף קבעו, וואס? אה, מקווה דברי יואל, אוי לאמיר נישט פארגעסן פון מיינס. דברי יואל איז אזוי, דאס איז די מקווה, און דאס איז.

מקוואות נחום איז די זעלבע ווי דעם נאר דא קען א גוי פון דא ארויס שלעפן אין א מינוט און טאמער ער קען נישט ארויס שלעפן ער קען נאר ארויס שלעפן פון דארט. נאכאמאל און טאמער מאכט ער נישט די השקה? טאמער מאכט ער נישט די השקה? ביי מיר איז אייביג אפען. וואס? יא, ס'דא אזאלעכס אויך. ווייל זיי טענה'ן אז ס'טוישט נישט די אונטערשטע בור. ס'איז דא וואס זיי מאכן, איך בין נאכנישט אריין אין דעם ווייל צו יעדע זאך קענסטו צולייגן בורות און בורות אבער די ש. איין מינוט, איך ווייס וואס ר' מאיר האט געמאכט, איך זאג דיר וויאזוי סאטמאר רב האט געמאכט, ער האט געמאכט דאס, יעצט האט ער געזאגט אז איך בין דא צוצולייגן נישט אראפצונעמען, יעצט סאטמאר רב'ס בור האט אפאר פראבלעמען, אויב דו לייגסט אריין א פלעסטיק און ס'איז דיק און מען קען שטיין דערויף, איז עס א פראבלעם, ווייל קען זיין ס'איז דאך איבער קטפרס, וועסטו מאכן א גרעסערן לאך, ווייל אין די משנה שטייט אז טאמער מען קען נישט שטיין דערויף הייסט עס יינס. יעצט, איך האב שוין געטראפן אסאך מאל אז ס'האט געהאט א בויך, ס'הייסט וואסער, ס'מאכט אז די גאנצע פלעקסי זאל זיך אויף. איז אויב די בויך, אויב די בויך און נישט די לאך אויפן נידריגסטן פלאץ איז אלעס שאובין. השם ירחם, כ'האב שוין געטראפן דאס זייער אסאך מאל. כעניש, אויבן איז אייביג ווארעמער ווייל ס'טוישט זיך די וואסער און מיט די צייט און ס'שאקלט זיך מיט די צייט ווערט א. פלעקסי, ביסט אריין אמאל אין א באנק האסט געזען אזא גלאז וואס מען קען נישט אריין שיסן דערין? דו ווייסט וואס איך מיין? אזא גלאז, א שטארקע גלאז.

זייער גוט, פיין, זייער גוט. יעצט דעם פרייטאג בין איך געווען ביי א לוויה דא אין הר המנוחות, יא, האט מען געלייגט ארום און ארום האט מען געלייגט אזאלעכע רויטע בלאקים, יא, פיין, אקעי. יעצט כ'וויל דיר עפעס זאגן, זעסט די בור, כדי אז ס'זאל, כדי אז ס'זאל זיך קענען האלטן, כּדי עס זאָל זיך קענען האַלטן, זעסט, כּדי עס זאָל זיך קענען האַלטן, זעסט, מוז מען מאַכן דאָ מיט בעטאָן. דאָס איז די אויסעווענדיקסטע וואַנט, און דאָס איז די אינעווענדיקסטע וואַנט, מוז מען מאַכן דאָ מיט בעטאָן. יאָ? איז אויף דעם ליגט עס? יאָ? יעצט, איך וויל דיך פֿרעגן אַ קשיא. איך האָב שוין געטראָפֿן אַ סך, וואָס האָט אַוועקגעשווימען. די פלעקסי, אדער ס'האט זיך צובראכן, ס'איז אראפגעפאלן, כ'וויל דיך פרעגן, עס איז בידוע די שיטה פון דברי חיים אז וואס? אז ס'העלפט נישט קיין השקה אויף א טרעפ, יא? ווייל ס'הייסט קטפרס. סאו וויל איך דיך פרעגן א זאך, דא האסטו השקה צו די מקווה, יא? דא איז דא השקה צו די מקווה, יא? סאו וויל איך דיך פרעגן, וואס איז מיט דעם? דאס הייסט נישט קיין טרעפ? אויף וואס דו לייגסט ארויף די זאך, איז בשלמא ווען ס'איז ארויפגעלייגט האסטו פערציג סאה אויבן האסטו פערציג סאה אונטן, אבער אויב ס'איז נישט ארויפגעלייגט, יא, און ס'פליט אוועק אדער אמאל צוברעכט זיך עס אדער אמאל פארגעסט מען עס אריינצולייגן, האסטו א געהעריגע השקה דורך א טרעפ, ס'איז א שאלה אויף די גאנצע מקווה, מען דארף גארנישט אכטונג געבן ווייל מיט די צייט.

וואס? ס'דארף שוין גארנישט.
סאו דו זעסט די השקה גייט יעצט ווען איך ווען איך מאך א סאטמארע רעבינס מקווה ווען איך. אה דאס וואס איך טו אלע מיינע מיינע מקווה'ס זאלסטו דערקענען ביי מיר גייט אזוי דאס איז די דרויסנווענדיגסטע זעסט און דאס איז די אינעווענדיגסטע. רבי איד.
דאס איז מבט מלמעלה ווי א. דאס איז א מבט מלמעלה, זעסט וויאזוי דאס גייט? דא ווי ס'איז דא די נקב השקה, לאז איך אויס טאקע די בעטאן, איך לייג אריין דארטן א שטיקל סטייראפאם, איך לאז עס אויס, און נאכדעם מאך איך דא ביי דעם לאך מאך איך די פלעקסיגרעס לייג איך דא ארויף, פארשטייסט? און דאס איז פונקט מעל, און ס'גייט ארויף פון אויבן ביז אראפ, האסט דאך נישט קיין פראבלעם. אבער אויב דו טוסט עס נישט אזוי, קענסטו דאך ארומשפילן מיט ערנסטע חששות לויטן דברי חיים. אויף ארום און ארום דא.
חוץ א קליין העכער נקב השקה, אלע מיינע מקוואות וועסטו עס זען איז אזוי געמאכט. נא וואס הייסט דא פונעם איד? איך פארשטיי נישט. דאס איז מבט מלמעלה.
דאס א שטיקל בעטאן וואס אויף דעם לייגט מען ארויף די פלעקסי, און דארט איז דא א אויסגעשניטן. ממילא איז דא די השקה דא, און ס'גייט פון דא ביז אראפ אינגאנצן.

ס'גארנישט, בשעת ווען דו גיסט די בעטאן, דו הייסט דעם גוי וואס ער מאכט דיר די. כאפסט נישט, בשעת ווען דו גייסט גיסן. ניין, מען לייגט צו א שטיקל, מען לייגט צו א שטיקל האלץ, ס'גארנישט.
אזאנס איז נישט דא.

ס'קען נישט זיין ווייל דאס פאלט אראפ. ארייט, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סאו זעמיר שוין דורך געגאנגען סאטמאר רב'ס מקווה אויך. זיכער מאכט ער שייש. זיכער מאכט ער שייש. ס'ליגט אויף אזא שעה'ן.
ס'ליגט אויף אזא שעה'ן. און טאמער איז דארט דא פונקט א השקה, פרעג אים פארוואזוי איז עס במקדש.

דעם צינור לאז איך ארויף, כ'מאך א לאך און איך הייב עס אן צו דרייען אביסל, און שוין, מער דארף איך גארנישט טון. מארגן, ניין, ס'האלט זיך, מארגן קום איך צוריק, פליעט אלעס ווייל ס'איז שוין נישט מחובר. אלעס גיבט א קום ארויס. שוין נישט מחובר מער. וואס? איך מאך אייביג אזוי. וואס? ער נעמט ארויס די פלאסטיק.
גוט אז ער פארברענט עס בלייבט שוין שטיקלעך האב איך שוין א פראבלעם. דאס ווייסטו נישט, ער קען נישט אריינקריכן עס בודק זיין. ער קען, ער האט, ער האט א נדבך. די בעסטע וועג איז אז עס קומט ארויס גאנצערהייט נייס קענסטו זען עס איז ארויסגעקומען גאנצערהייט קענסט מאכן א בדיקת פנים מיט א בדיקת חיצון עס קומט ארויס גאנצערהייט. שוין דערנאך וואס דארף איך טון? קען מען נישט אזאנס שיטות? וואס? וואס דארף איך שיטות? נו געזונטערהייט.
ס'מעג האבן חקיקות? וואס? ניין! די אינדרויסן, אינדרויסן איז עס קלאר. האסט געזען א צינור? קוק אינדרויסן. אינדרויסן איז מורא'דיג. אינעווענדיג איז נישט אייביג אזוי גראד. מוזט אריינקוקן דערין וועסטו זען. וואס איז שיף? איך מאך עס, איך קען ברענגען פון פיר עקן פון א בנין וואסער אן קיין איין סילון הכפוף. איך מאך אלעס מיט בעטאן. איך מאך אלעס מיט, איך האב געמאכט שוין אסאך מאל אזוי. דאס האסטו א תעלה, און נאכדעם די תעלה גייט דא מיט בעטאן, נאכדעם מאכסטו נאך א תעלה, און די תעלה קומט ארויס פון דא די וואסער, אזוי קענסטו עס דרייען וויאזוי דו ווילסט, איך האב נאך קיינמאל נישט געמאכט קיין סילון הכפוף, איך האלט ביי הונדערטער מקוואות, און איך האב. אז וואס? דאס איז בנין, דאס איז בנין, דאס איז בנין.

עס ווערט אריינגעבויעט אין די וואנט, עס ווערט אריינגעבויעט אין די וואנט, עס ווערט אריינגעבויעט אין די וואנט מיט אייזן, דא איז דא די אינעווענדיגסטע, דאס איז אייזן, עס ווערט צוגעקאנעקטעד, און די לאך ארויסצוגיין איז דא, און ביי דעם איז די לאך ארויסצוגיין דא, און קענסט ארום גיין, קענסט פארן א בנין ארום און ארום און די גאנצע זאך. קענסט נישט, קענסט נישט, ס'איז, דו ביסט געווען מיט מיר נעכטן, כ'האב געוויזן וויאזוי מען דארף צוזאמקלעבן די ארמאטורן מיט אלעם, דיסט, די, די צינור דארט, דו קענסט דעם צינור ארויסנעמען פון דער ערד ווען ער מאכט עס אזוי ווי איך האב אים געהייסן? אין לעבן נישט, די זעלבע טו איך, מאך אזא צינור, און האבן אזא בדרך בנין, און אזוי, מיט אזוי וויאזוי דו ווילסט, איך נעם פון אלע עקן פון א בנין קען איך נעמען וואסער.

דו מוזט דאך
נאכאמאל, דער רמב"ם האלט אז חיבור איז נאר דורך מסמרים של ברזל, דער ראב"ד, נישט דער ראב"ד, דער כסף משנה פרעגט פון ווי ער האט עס גענומען, זאגט ער זעט אויס ער האט עס גענומען מדעת עצמו ווייל דאס איז א חיבור, יעצט קענסט מיט בעטאן אויכעט קובע זיין, דו מאכסט א לאך, לייגסט אביסל אויף א שיפוע, איך האב נעכטן געוויזן פאר דעם מענטש אזוי צו מאכן, דו מאכסט א שיפוע אזוי מיט א שיפוע אזוי. און ממילא איז עס מיט בעטאן אויכעט מחובר, קענסט מאכן אלע חיבורים. יעצט דאס איז די צינורות. יעצט קומט די לעצטע זאך וואס דאס איז די דאך. די דאך האט אונז נעכטן אפגעשטעלט פון צו בויען א מקווה אויכעט. די דאך איז אזוי, אויף א דאך איז דא הונדערטער מיני זאכן. ס'איז דא פון די בית הכסא'ס איז דא אזא מאטאר וואס ס'שלעפט ארויס די וואס די לופט, די שלעכטע לופט. ס'דא די שיפע גלאז וואס ס'הייצט אן די דאך, ווייס איך מיין די דוד שמש, און נאכדעם איז דא עירקאנדישנערס, מזגן'ס מיט די אלע זאכן, א עירקאנדישנער איז א כלי, ס'איז ביי קוקן, ער האט א כלי אונטן, ס'רינט אריין פון די זייטן און ער בלייבט דארט, און נאכדעם רינט ער ארויס אויפן דאך, ווען ער קומט גענוג הויך רינט ער ארויס, די אלע זאכן לייגן צו. נאכדעם איז דא נאך א זאך, האסט געזען יענער האט געהאט חצץ, ער האט געהאט שטיינער, וואס זענען די שטיינער ווייסטו? ס'איז נישט פשוט'ע שטיינער, ס'איז דא אזעלכע שטיינער וואס זיי ציען אריין אין זיך וואסער, ווייסט פון דעם? ס'איז געמאכט אז ס'זאל וואס ווייניגער וואסער אראפגיין אין ביוב. אין בנין? נישט אין בנין, דורכ'ן בנין זאל נישט אדורכגיין. ס'איז א ספעציעלע שטיין, ס'איז א שטיין וואס איז. וואס? ס'איז געמאכט אז ס'זאל אריינציען די וואסער אז ס'זאל נישט דארפן אזויפיל גיין אין ביוב, סא אז מען מאכט שמוציג דעם ביוב, דאס גייסטו דאך מארגן טרינקען, די מי גשמים טרינקסטו, וואס איז מיט דיר? ווייל ס'איז דא פלעצער אין אמעריקע וואו ס'שטייט זאלסט נישט אויסגיסן דא קיין וואסער אויף דער ערד ווייל אלעס וואס דו גיסט אריין גייט אריין אין א טאנק און פון דעם טרינקט מען, ס'איז דא א זאך וואס עס הייסט. עיטש או טו, ווייסט וואס דאס איז? עיטש טו או, ווייסט וואס דאס איז? דאס איז היידראדזשין מיט אקסידזשין, דאס איז וואסער. וואסער איז עיטש, פאר יעדע עיטש האט עס איין אקסיגען. דאס איז וואסער. קענסט נעמען מיט א מאשין, כ'האב אינדערהיים אזא מאשין, איך קען נעמען א גלאז וואסער און אין איין מינוט זעסטו גארנישט. העלפט איז חמצן, וואס הייסט עס? היידראדזשין מיט אקסידזשין, אקסיגען, וואס מען געבט פאר א קראנקן. און מ'קען עס אריינלייגן אין א באטל.

ער איז אזוי שטארק, מיט דעם קענסטו אפקלינען קליידער, ס'איז די שטערקסטע חומר וואס איז דא. אין די מקווה'ס, נישט אין די מקווה'ס, דא א פלאץ אין קאליפארניע, זייער א רייכע געגנט, א הויז קאסט דריי פיר מיליאן דאלער, א פריוואטע הויז, ס'איז דא וואס זיי קאסטן פערציג און פופציג מיליאן, ס'הייסט בעווערלי הילס, קאליפארניע, פון די רייכסטע געגנט, מ'האט מיך גערופן אמאל דארט מאכן א מקווה. פרעג איך אים, ווי קומט אריין? איך מוז דאך אלעס וויסן, פאר מ'זאל וויסן וויפיל רעגן וואסער ס'רעגנט א יאר, און וויפיל אהער מיט אהין. זאגן זיי, ביי אונז האבן זיי גרויסע סווימינג פולס, בריכת שחייה, אלע צואה גייט דארט אריין, און זיי לייגן אריין אין דעם דער קעמיקל עיטש טרי, דריי מאל היידראדזשען, און צוויי שעה שפעטער. ווייסט אפילו נישט אז ס'איז געווען שמוץ, קענסט עס רואיג טרינקען די וואסער. דאס הייסט עיטש, דא האסטו עס עיטש טו עיטש או. יעצט וויל איך דיר עפעס זאגן, למאי נפקא מינה, וואס איז מיט דאס אלעס א גרויסע נפקא מינה, אין מקוואות איז עס זייער וויכטיג צו וויסן, ווייל ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט אוזאן, איר'ט שוין מן הסתם געהערט פון דעם, מ'האט געהערט די אוזאן לעיער מיט די אלע שטותים וואס די גוים רעדן, וואסער ווערט אויסגעקלינט מיט אוזאן, אוזאן איז עיטש טרי. דאס איז עיטש טרי. האסט געלערנט פון אוזאן, יא. דא דא קלינט מען אויס אלע שמוציגע מקווה'ס מיט דעם מיט אלעם. אוזאן דאס איז א מורא'דיגע פאוער. דאס איז דאס קלינט אויס. יעצט איז דא א רב וואס האט מיר געוויזן אז ער קלינט אויס דעם בור זריעה, נישט דעם בור זריעה מיט השקה, לאט ער אריין אוזאן און ער קלינט עס אויס און ס'איז אזוי ווי היינט געבוירן. האב איך אים געזאגט פאר דעם רב איך ווייס נישט צו דו ביסט גערעכט מיט דעם, פרעגט ער מיך פארוואס, זאג איך אים ס'איז דא א דין אז מען טאר נישט טרינקען, מען טאר נישט זיך וואשן צו ברויט מיט וואסער, וואס ס'איז יד סולדת. יעצט אין שולחן ערוך שטייט אפילו לאחר שנצטנן טאר מען אויך נישט זיך וואשן. די פרי מגדים, דער משנה ברורה ברענגט צו א פרי מגדים. עס ברענגען די אחרונים לפי זה א מקווה וואס איז זייער הייס און ס'קילט אפ, טאר מען נישט. איך מיט יארן צוריק, אפשר צען יאר צוריק, האב מיך ארומגעשלעגן מיט די רבנות, כ'האב מיך ארומגעריסן מיט זיי, כ'בין דא געווען. ס'איז דא די, געווענטליך די פרויען מקווה'ס פלעגט גיין אזוי, מ'האט עס געהייצט מיט קיטור, רויעך, מ'האט עס פרייטאג נאכמיטאג אנגעצויגן, ס'זאל זיין זייער זייער הייס, אזוי אויך ביז די פרויען זענען געקומען פרייטאג ביינאכט איז עס געווען פונקט גוט אנגענעם, פארשטייסט ווייל די בלנית זיצט נישט דארטן ביז צום זמן פרייטאג. האב איך זיי געפרעגט אז טאמער מען טאר זיך נישט וואשן נטילת ידיים און די אחרונים ברענגען צו אפילו לאחר שנצטנן, און ס'איז דא אסאך שיטות וואס זיי ברענגען דאס צו לגבי מקווה'ס אויכעט, האב איך געפרעגט א קשיא, נו וויאזוי איז ענקערע מקווה'ס כשר? איז דעמאלטס האבן זיי מיר געזאגט דו ביסט גערעכט. זיי האבן מיר געזאגט דעמאלטס מיט יארן צוריק. און זיי האבן איבער. זאל ער מאכן השקה? ניין, עס העלפט נישט. ווייל דאס הייסט נישט קיין מים. דאס הייסט נישט וטבל במים. פונקט ווי עס העלפט נישט זאלסט דיך וואשן דערמיט. קוק נאך דארטן אין הלכות. וכן איז. יא, נו. נאכאמאל. פארוואס טארסטו דיך נישט וואשן די הענט דערמיט? ווייל ס'פארלירט די שם מים.

ביים ים? קאכעדיג? איך האב קיינמאל נישט געהערט פון אזא זאך, אין מיין לעבן האב איך נישט געהערט פון אזא זאך, די ים קען נישט ווערן הייס, ים המלח דאס איז אן אנדערע זאך, דאס איז א סוגיא פאר זיך, אבער איך וויל עס נאר באטאנען אויפן שפיץ גאפל. אז עס ווערט פארלוירן די שם מים. אזוי שטייט אין שולחן ערוך. וואס? אה, וועגן דעם געבן מיר אונז אבאכט אז פרוי מקווה זאלן קיינמאל נישט זיין קיין יד סולדת. דו זעסט עס אז דו גייסט אין א הייסע מקווה, נישט אין א פרוי מקווה. אונז געבן מיר אויף דעם מורא'דיג אבאכט. אלע מורה הוראות און די אלע וואס זיי פירן מקווה'ס ווייסן דאס. מען געבט אבאכט ס'זאל נישט זיין קיין יד סולדת. יעצט אבער גייען ווייטער. איז ממילא וואס געשעהט באמת ווען דו הייצט אן וואסער אבער דו מאכסט עס קאלט? דו טוישט די קעמיקעלס פון די וואסער. דאס איז אלעס וואס דו טוסט. למשל אוזאן, דאס עיטש טרי, פארשטייסט? ווען ס'זאל זיין צוריק די אקסידזשען לייגסט עס צוריק איז עס געהעריג וואסער. סאו דו קענסט דיך מיט דעם ארומשפילן א גאנצן טאג. יעצט האב איך גע'טענה'ט צו דעם רב, אז דו לייגסט אריין אין בור פון מי גשמים לייגסטו אריין אן אנדערע מין חומר, מאן יימר אז ס'ווערט צוריק וואסער? עס ווערט, ס'האט נאכדעם א דין פון וואסער. איז ער געגאנגען און האט אנגעפרעגט ביי עטליכע רבנים, און זיי האבן אים אלע געזאגט אז איך בין גערעכט, זאל ער עס קיינמאל מער נישט טון, ער זאל טוישן די וואסער און ער זאל אריינלייגן נייע מי גשמים, און מיט די מי גשמים זאל ער זיך נישט ארומשפילן. פארשטייסט? ווען מען נעמט א פרוי מקווה, מען הייצט עס אן זייער שטארק און עס האט אפגעקילט דעם נעקסטן טאג, א גאנצע שאלה צו מען קען זיך דערמיט טובל'ען. יעצט וויפיל יד סולדת בו איז? יעדער רב האט שוין שוין זיין זיין דעות. כ'הער נישט פערציג טאר א פרוי זיך נישט טובל'ן אונז געבן מיר אבאכט אז ס'זאל קיינמאל נישט גיין העכער וואו? כ'הער נישט. קענסט מאכן וויפיל דו ווילסט. קענסט מאכן וויפיל דו ווילסט א פרוי מקוה איך ווייס ביי אונזער די גראד איז עס ניינציג ס'מסתמא צו זיין דא אכט זיבען און דרייסיג זעקס און דרייסיג זיבען און דרייסיג ביז אהין מאכט מען עס קיינמאל נישט מער ס'דא אפילו אזא זייגער דערויף. וואס זאגסטו? ניין מען מאכט עס נישט מער. אבער בינתיים בינתיים טוישט עס די גאנצע מעקאניזם פון וואסער, ס'טוישט עס. וויאזוי הארגעט עס? וויאזוי הארגעט עס? לערן איך דיך אויס. איך לערן דיך יעצט אויס א נייע זאך. במקום ס'זאל זיין

ס'גייט למשל אז דו פאמפסט עס אריין אין די מקווה, יא? הייבט עס אן נאכדעם ארויסצוגיין, גייסטו אריין אין צימער קענסטו שמעקן די גאנצע צימער איז פול מיט אוזאן, פארשטייסט? ס'האלט נישט אין וואסער, אבער בשעת בשעת ווען ס'איז דאס טוישט עס דעם גאנצן דאס פונעם וואסער. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך וויל דיר עפעס זאגן. קלאר איז זייער א שווערע סוגיא, ווייל טאמער דער חזון איש האט געטענה'ט אז ער האט נישט ליב קיין מקוה השקה ווייל ער האט געזען א בלן האט אריינגעגאסן יעדע פאר טעג האט ער אריינגעגאסן אביסל נעפט ס'זאל הארגענען די באצילן, די קאקערוטשן, די קליינע קריכערס, האט ער אריינגעגאסן נעפט, שרייבט דער חזון איש אין זיין ספר, דאס איז געווען א מקוה פון נעפט נישט פון וטבל במים. און אים האט ער עס נישט ליב געהאט. וואס? די קלאר הרג'ט אלע חדקים אבער ס'בלייבט דארט. ס'בלייבט דארט. ס'בלייבט. ס'גייט נישט ארויס. אוזון גייט ארויס. נאר מ'האבן געזאגט אזוי פאר די.
אביסל קלאר אריינלייגן קען מען יא? איך וויל דיר עפעס זאגן. דו פרעגסט אביסל. ווען הייסט אביסל? יעדע וואך א טאבלעטע?

די כאפסט אבער נישט די קלאר איז עפעס אזא קעמיקל אוזאן איז א ליפט קעמיקל און דער ליפט כדי ער זאל קענען אויסרייניגן די וואסער מוז ער טוישן ס'וואסער פון עיטש טו אָו צו עיטש עיטש עיטש טרי. און נאכדעם ווען ער האט אים אויסגעקלינט, דעמאלטס ווען ער גייט אראפ און ער איז און קומט ער צוריק פון זיך אליינס ארויף אין די לופט. כלאר בלייבט דארט, די כאפסט נישט? די כלאר בלייבט, די לייגסט אריין, לייגסט אריין יעדע וואך איין שטיקל נאר מיט די צייט קוק וויפיל כלאר די האסט דארטן.

ס'איז דא מענטשן וואס קענען עס נישט פארטראגן? וואס? כאילו היי קען איך עס נישט מאכן א חומרא אז מען זאל עס נישט ניצן? ניין ניין ניין איך וויל דיך אויסלערנען, איך האב יענעם רב געזאגט, נאכאמאל, איך האב יענעם רב געזאגט לגבי די בור השקה, מען זאל זיך נישט ארומשפילן, אבער איך וויל דיר זאגן, ס'מוז זיין א סיסטעם וויאזוי מען זאל קלינען די מקוואות, ס'מוז דאך זיין א סיסטעם, ווייל ס'איז דא חדקים.

וואס טוט מען? ווייסט איך בין געווען דא אין תל אביב אין א מקווה, כ'האב געזאגט פארן רב איך מוז ארויף קריכן אויפן דאך, זאגט ער למה אתה צריך לראות את הגג, איך גיי דיך נישט יעצט מבטל זיין מי גשמים, זאג איך אים ווייל איך זעה אז דו האסט נישט צוגעדעקט, כ'האב געזען ס'נישט דא קיין מכסה אויפן אוצר, כ'בין ארויף אויפן דאך, כ'האב געטראפן די גרינע, וויאזוי הייסט עס? ירקרקות, ירקרקות אדמדמות, ירוקת של המים, כ'האב געטראפן דארטן אזא געוויקס, זאג איך דעם רב, דו ביסט צעדרייט, דו ווייסט וואס דא טוט זיך? דאס איז פול מיט חיידקים. זאגט ער, אה, דו ווייסט א פרוי האט דא מפיל געווען זעקס מאל. זאג איך אים, טו מיר א טובה, איך גיב דיר א גלעזל וואסער, טראג עס אין א מעבדה, און די זעלבע באג, די זעלבע וואס האט געהארגעט די פרוי'ס קינדער, די זעלבע איז געווען אין דעם אוצר.

אה, דאס איז אויך נישט מיט דיר געמיינט. געזען א מקווה עסט, די בור האט געהאט אזויפיל שומן, אזויפיל פעטן, זאגן זיי יא, זיי האבן טאקע נישט געטוישט פיר פינף יאר, זאג איך, דו ווייסט אז יעדע פרוי וואס זי גייט דא אריין קלעבט זיך צאם אירע האר, ווייל דו מאכסט דאך א השקה, יעדע האר, פרעג די פרוי, ס'איז געווען דארט א פרוי מיטן רב, פרעגט ער וואס טוט מען דא, זאג איך קודם ברענג אהער אן עמפער, כ'האב אויסגעמאסטן וויפיל וואסער ס'איז דא אין דעם בור, כ'האב ארויסגעשעפט. אפשר א האלבן בור, ס'געווען גענוג, ס'געווען באלד צוויי שיעורי מקווה. אדרבה, אדרבה, האסט א קשיא, האסט א גוטע קשיא, און איך בין מודה אז דו האסט א גוטע קשיא. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יא. דעם דאך, ווילסט נאך דעם דאך? דעם דאך א קלייניקייט. זייער אסאך דעכער זענען נישט אין דער ארדענונג, ס'איז דא די שטיינער, ס'איז געמאכט צו אליין ציען וואסער, ס'איז דא די מזגנים, ס'איז דא די אלע זאכן, יעצט די אלע זאכן, די אלע זאכן מאכן אן ערנסטן פראבלעם, א שווערע פראבלעם אין די הלכה, איז למעשה איך בין יעצט אויך געווען, איך בין געווען דא אויף א מקווה מיט אפאר יאר צוריק, און זיי האבן גענומען די בעטאן די דאך, געווענטליך האט סדקים, ס'קראכט מיט די יארן קראכט עס, ממילא אז ס'קראכט איז וואס געשעהט איז ס'רינט אריין אין בילדינג וואסער, איז וואס מ'טוט איז האבן זיי דא עפעס א קיבוץ וואס זיי מאכן אזאלעכע גומי'ס, ס'איז דא א סליפ קאווער, אז איינער האט א קאוטש אינדערהיים קומט איינער ער מעסט אויס פונקטליך און ער שניידט צו א פלעסטיק און ס'ציהט זיך ארויף, די זעלבע האבן זיי אויפן דאך, איז דא געווען א דאך זעהסט אזוי. דא איז די דאך, ס'האט פון ביידע זייטן אזוי, און זיי האבן ארויפגעצויגן א גומי פון דא ביז ארום די גאנצע אזוי ביז אהער. יעצט איז אזוי, די גומי ווען ס'האט ווען א לאך אויפן נידריגסטן פלאץ זאג איך גארנישט, כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט די גומי, ס'האט צוזאמגעשטיקלט, אבער אויף דעם אלעם וואלט איך שוין מוותר געווען, ס'האט געהאט המשכה. פראבלעם איז אז דער דאך האט געהאט דעם לאך דא ארויסצוגיין דא. זעסט? אזוי קומט אויס דא געהער, דאס איז א געהעריגע כלי. שוין, האב איך געזאגט פארן רב זאלסט וויסן, דו האסט א ערנסטן פראבלעם, און אפילו אויף די טבילה שעבר איז א סיריעס פראבלעם. קיצור, האבן צוזאמגערופן זיבן רבנים וואוינען דארט אין די שטאט, איינער איז אחראי, ער איז א ספרדישער, ער האט אנגעהויבן צו שעלטן טויטע קללות אויף מיר, שוין, האב איך מיך אויפגעהויבן ארויס, כ'מיין איך האב דאך נישט קיין פראבלעם. בקיצור, א וואך שפעטער קאלט ער מיך אפ, און איך האב שוין געטראפן אין אמעריקע, און ער זאגט איך זאל שוין צוריק קומען איבערמאכן דעם דאך. זאג איך וואס איז געשען? וואס איז נעכטן געשען? וואס איז היינט געשען? זאגט איך וועל דיר זאגן די אמת, כ'האב זיך נישט פארלאזט אויף מיר, כ'האב געקאלט הרב עובדיה יוסף, און ער איז ארויפגעקראכן אויפן דאך, און ער האט גראד געזאגט ס'איז א כלי, ער האט אפילו נישט געטראכט צוויי מאל, און ער האט געהייסן אז מ'זאל שוין צושפארן דעם מקווה. שוין. קיצור. ער וויל איך זאל קומען איך זאל אלעס איבערמאכן די בורות מיט אלעם פיין, למעשה איז אבער געווען זומער דעמאלטס, ס'איז נישט געווען ווינטער ס'איז געווען זומער און ווי רעגן ס'רעגנט דאך נישט, בין איך געגאנגען צו עובדיה און כ'האב אים געזאגט אזוי, די מקוה נוצט מען זייער אסאך און כ'וואלט געוואלט מאכן קרח מלאכותי דא אזא זאך, קויפט קרח און מ'לייגט עס אריין בהמשכה, זאגט מיר עובדיה איך האלט אבער נישט דערפון, זאג איך מיר אז דו האלטס נישט דערפון, אבער פון דארט ווי איך קום אין מיין חדר האב איך עס שוין אסאך מאל געמאכט, און אז מען מוז מוז מען. וואס האט ער נישט געהאלטן פון דעם קרח סעיפלינקס? דאס איז ווייל דו האסט עס אליינס געמאכט, דו האסט עס אליינס געמאכט און עס איז נישט נאטירליך. וועלכע סעיף איז דאס ווי קרח האט געשריבן? למד א', יא. בקיצור. זאג איך אים, איך האב עס שוין געמאכט אפאר מאל, און ער זאגט מיר, ווייסט וואס, איך בין מסכים זאלסט עס מאכן, אבער איך וויל איין זאך, שרייב מיר אונטער א צעטל אז ווען ס'וועט קומען ווינטער וועסטו צוריק קומען עס איבערמאכן, אבער ביזן ווינטער געב איך דיר א היתר. שוין, איך האב געזאגט כ'וועל טאקע אזוי טון. כ'בין געקומען, כ'האב דאס אראפגענומען. און וואס איך האב געטון איז כ'האב צוגעגאסן נאך צוואנציג צענטימעטער מיט בעטאן. פארשטייסט? דא האב איך געלאזט דאס, נאר איך האב עס מחבר געגעבן מיט קוצים אויף אפאר פלעצער, און כ'האב צוגעגאסן צוואנציג צענטימעטער בעטאן. ממילא איז נישט מעגליך אז דער דאך זאל רינען. כ'האב קודם גענומען אן ענדזשיניר צו ס'וועט אויסהאלטן דעם דאך, זאגן זיי יא. נישט מעגליך אז וואס? אז ס'זאל רינען. ס'קען נישט דורכרינען ווייל ס'האט דאך נאך א פלאסטיק אונטער זיך. יא. און כ'האב איבערגעמאכט און נאכדעם בין איך צוריקגעקומען אין ווינטער און כ'האב עס געטוישט די גאנצע זאך. כ'האב עס געטוישט און בין געגאנגען זאגן זאלסט וויסן ס'איז יעצט איז עס כשר אזוי ווי עס דארף צו זיין. נאכדעם בין איך געפארן צו דעם קיבוץ, דאס איז א פרייע קיבוץ זיי מאכן דאס, און כ'האב זיי מסביר געוען אז אויף קיין מקווה זאלן זיי עס נישט מאכן. געט ער מיר א רשימה פון צענדליגע מקוואות וואס האבן עס אלע גענוצט, ועד ארצי האט עס גענוצט געהעריג, בין איך געגאנגען צו רבי שאול לעווי, האט נאך געלעבט דעמאלטס, רבי שיע לעווי, כ'האב אים געפרעגט דו ווייסט אז מ'נוצט דאס אויפן דאך? זאגט ער זיכער ווייס איך, אבער די לאך איז דאך אויפן נידריגסטן פלאץ, זאג איך אים ווייסטו וואס, קום כ'וועל דיר ווייזן וואס איז יעצט געשען, זאגט ער אוי. קיצור מען האט געגאנגען אראפגעפארן צום קיבוץ און מען האט זיי געזאגט זאלסט וויסן דאס עס מער נישט מאכן נאר אז א רב קומט און ער זאגט ער אז ס'איז בסדר נישט יעדער בלן צו בלנית צו איש תחזוקה זאגט אז דאס איז בסדר פארשטייסט סאו דאס איז די די זאכן וואס מען דארף וויסן אויפן דאך שוין יעצט אז ס'איז ענק שוין שפעט וויל איך נאר אויסלאזן מיט איין קורצע מעשה במשך די יארן וואס איך האב געמאכט אין רוסלאנד מקווה'ס. איך בין אונטערגעקומען אסאך אסאך אסאך מעשות, מורא'דיגע מעשות. איינע פון די מעשות איז מיר אונטערגעקומען, איז געווען א מורא'דיגע זאך. ס'האט מיר געזאגט דארט א רב, רב גד, רב געטשע האט ער געהייסן, איז געווען א לאבאוויטשער, זייער א אפגעהיטענער מענטש. האט ער מיר פארציילט אז. ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זענען צוריקגעקומען צו אידישקייט, און ס'איז דא אסאך מענטשן וואס נישט. וועגן וואס איז דער יא צוריקגעקומען און דער נישט? האט ער מיר געזאגט, די אלע וואס זענען צוריקגעקומען צו אידישקייט איז ווייל זייערע עלטערן האבן זיך מוסר נפש געווען אויף א מקווה. עס האט מיר פארציילט ווען א פאר, פאר מיר איינער, דא א גרויסע משפחה אין ירושלים וואס די קינדער זענען ארויסגעקומען פון מאסקווע און זענען געווארן דא מגידי שיעורים. מגידי שיעורים. האט ער מיר אמאל דערציילט, ער איז דער רב דא אין די שטאט. האט ער מיר דערציילט אזוי, איינמאל איז זיין פרוי געגאנגען אין מקווה, זיי האבן געהאט א מקווה ביי זיך אינדערהיים, אויף דעם איז געווען ארויפגעלייגט סטאלינס און לענינס ביכער, און אונטער דעם איז געווען אזא עפענונג און מען איז אראפגעקראכן, און איינמאל איז זי געווען אין די מקווה, און פלוצלינג איינער קלאפט, זיך מורא געהאט צו די קגב, ווייסטעך, ס'איז די גרעסטע פראבלעם געווען. וואס? ס'איז געגאנגען ער האט אראפגעלאזט דעם אייזן, ס'איז געווען צוגעדעקט, אראפגעלאזט אויף איר די אייזן, יעצט איז זי נישט דערטראנקען געווארן ווייל ס'האט נאך געהאט פלאץ צו אטעמען, און ער געלאפן צו די טיר, פרעגט מען דא וואוינט קאגענאוויטש? זאגט ער ניין ניין ניין דא וואוינט אן אנדערע, אה אנטשולדיגט מיר, גייט ווייטער, דערווייל קומט ער צוריק זעט ער ווי זיין פרוי איז האלב פארפרוירן, ס'געווען קאלטע מקווה'ס, קיצור, און ער העלפט איר ארויס פון די מקווה.

איז זאגט מיר דער רב געטשע זאגט ער איך בין זייער מעורר געווען דו פארשטייסט פארוואס און ארויס קומען דא אויף ארץ ישראל צען קינדער קיין איינער נישט געווען לתרבות רעות און אפאר זענען געווארן מגידי שיעורים אין ישיבות דא אין ירושלים סאו מען דארף וויסן די גאנצע יסוד. און די גאנצע זאך פון אידישקייט הייבט זיך אן פאר מ'איז נאך געבוירן געווארן. ס'הייבט זיך אן די מקווה. מאיר פויזן האט מיר פארציילט, איך האב עס געהערט פון זיין ברודער אויכעט, ס'איז געווען א איד שאפראנער רב, גאר א געהויבענער מענטש, א אפגעהיטענער מענטש, האט ער מיר פארציילט אז דארטן האט זייער געווען מ'געגאנגען זיך טובל'ען אין די מקווה'ס, און די מקווה אידענע, ס'איז געווען פארפרוירענע, ס'איז געווען דארטן די ריין, די ריין, די ריין ריווער, ווייסט וואס הייסט די ריין? דאס איז א טייך, איז ווען די פרוי פלעגט ארויסקומען פלעגט די מקווה אידענע האבן א הייסן טאפ וואסער און פלעגט ארויפגיסן אויף די פרוי זאל זיך דערכאפן די נשמה, בקיצור, און די פרוי איז ארויף, זי איז געגאנגען צו די טבילה, זי איז ארויפגעקומען, און זי קומט ארויף, שטעל דיר פאר וואסערע עינוי נפש דאס איז, זי וויל אהיימגיין מיט איר מאן, זאגט זי פאר איר מאן איך מוז צוריקגיין אין מקווה. וואס? ניין, מען האט ארויפגעגאסן, נאכדעם איז ארויס פון די קאלטע דאס, האט ארויפגעגאסן אביסל הייס וואסער.
וואס? אז וואס?
פרעגסט זייער גוט, פרעגסט זייער גוט, ס'איז נישט געווען אין בית הטבילה, מ'האט געווארט זי זאל ארויפגיין די פאר סטעפס, דו פרעגסט זייער גוט, אבער ס'איז געווען פיקוח נפש אויכעט, איך האב מיך געטובל'ט אין ריין, מ'גייט אראפ הונדערט טרעפ אראפצוגיין, הונדערט טרעפ. קאלט? קאלט איז א אנדערסטעיטמענט. קאלט איז א דזשאוק. מען גייט אראפ הונדערט סטעפס ביסט אין א טונקל, קענסט נאך היינט זען ס'איז דא דער רש"י'ס מקווה ווי רש"י האט זיך געטובלט, ס'איז דא די אלע זאכן. נישט נארמאל.
אבער היינט האט מען היינט האט מען נאכט און גאנצע נאכט. היינט איז מען. אז מען וואשט זיך.

האסט פארגעסן אויסצוטון. איך ווייס כ'האב עס נישט אויסגעטון. האב איך געזאגט, ווייסטו וואס ביסטו אזוי שווער אראפגעגאנגען, ס'איז קאלט געווען אלעס, אה, מיר ווארטן ביז מארגן. זאגט זי, מארגן? היינט? ס'איז אבער נישט דא קיין קאלט, קיין הייס וואסער, ווייל ס'איז געווען אזויפיל טובל'עס האט מען צוטיילט די הייסע וואסער פאר יעדן. זאגט זי, מיך אינטערעסירט גארנישט היינט. מאיר פאזנס פון פארצייטן זיין ברודער דער פון ניו יארק דער וואס האט געמאכט די ספר אויף ענגליש די דאס האט געזאגט אז די באבע פלעגט זאגן דאס איז שאפראנער רב די טבילת מצוה דאס איז געווען די שאפראנער רב איז פון דעם געבוירן סאו בקיצור מען דארף וויסן מקוואות איז נישט קיין דזשאוק ס'איז זייער ערנסט און היינט מאכט מען דערפון א גרויסן ביליגקייט. די מסירות נפש וואס איך אליינס האב אזא ספר וואס איך האב געטראפן פרויען, איך געדענק איינמאל איך קום אן אויף וויניצע מאכן א מקווה, יעדער לויפט מיר נאך, אוי די רבי איז געקומען מאכן די מקווה, די רבי איז געקומען, דריי איך מיך אויס צו די אלטע פרויען, וואס ווייסטו פון א מקווה, הייבט זי אן צו שרייען, איך ווייס נישט פון א מקווה, אונז זעמער געגאנגען אלע יארן אין מקווה, זאג איך, איך גלייב נישט. זאגט זי קום כ'וועל דיר ווייזן. מיך ארויסגענומען דאס איז געווען אין די אכציגער יארן, נישט יעצט, דאס איז שוין געווען מיט פונקט דרייסיג יאר צוריק, מיך ארויסגענומען אין א בית החיים, זי געוויזן, זעסט דא, דא האט מען אויפגעגראבן א קבר, כאילו אז, פארשטייסט, טאמער איינער וועט שטארבן קען מען דאך נישט גראבן, האט מען איינגערעדט פאר די קגב אז דאס איז א קבר און מען זאל נישט מוזן גראבן. דאס איז געווען די מקווה. זאגט מיר די פרוי ווען איז מען נישט געגאנגען אין מקווה נאר דעם לעצטן טאג פון חודש און נאר דעם ערשטן טאג פון חודש. האב איך געקלערט, רבונו של עולם, וואס ווייסן מיר אונז נישט דאס אלעס? פרעג איך פארוואס איז מען נישט געגאנגען נאר דעם לעצטן טאג און דעם ערשטן טאג? זאגט זי ווייל די מונד, וואס הייסט די מונד? די מונד הייסט די לבנה, לייכט נישט. און ווען זיי וואלטן געזען אז אונז גיימער דא אין א מקווה, קומען גראד די קא גע בע און זיי שיסן אונז אויף טויט. זאגט זי, די רבי פרעגט וואס איך ווייס פון א מקווה? דא ווי איך געגאנגען יעדן חודש. אזעלכע מסירות נפש איז געווען. עניוועי, מען דארף ווייטער טון און האבן חיזוק און זייטס אלע געבענטשט. שקויעך. אה, ווילסט איך זאל דיר ווייזן אז דו האסט נישט קיין צייט? איך דיר.